אה, דו ביסט אויך דא אין די חדר? א גוטע חדר? מיר לערנען פלייסיג? עטס געלערנט די חלום פון פרעה?
וויפיל חלומות האט פרעה געחלומט? צוויי. צייט נישט פאר די קינדער, נאר פרעה קען חלומ'ן אזא חלום אז די שלעכטע קיען קענען איינשלינגען די גוטע קיען. וויאזוי ענדיגט זיך די לעצטע וואכעדיגע פרשה די לעצטע פסוק? האט עטס געלערנט די לעצטע פסוק? דו קענסט אליינס טייטשן? קענסט טייטשן די פסוק? בערך?
וואס שטייט? לא זכר שר המשקים את יוסף, שר המשקים האט נישט געדענקט פון יוסף. וישכחהו, ער האט פארגעסן. מענדל. אה, דער רבי האט שוין אלעס געזאגט סאו כ'האב שוין נישט וואס צו זאגן. דער רבי דארף מיך אמאל רופן אנפאנג וואך ווען דער רבי האט נאכנישט געזאגט. אלע מיינע תורות כאפט אויס דער רבי. עטס ווייסט ווען די שר המשקים האט אים פארגעסן? נישט געוואלט העלפן, אבער די תורה זאגט וישכחהו ער האט אים פארגעסן, קוקטס אריין אין רשי, רשי זאגט צוויי ווערטער. א פיצי רשי פון צוויי ווערטער. בו ביום. אין יענע טאג. א מענטש פארלאזט זיך אויף א צווייטן. יענע טאג. פארלאז דיך אויף מיר, איך וועל קעיר נעמען. א מינוט שפעטער האט ער שוין פארגעסן פון דיך.

און די אינגל איז געגאנגען פארציילן פאר זיין טאטע, טאטע האט געקאלט פאליס, מ'האט אים געלייגט אין דזשעיל. אפילו ביי די גוים הייסן זיי לייגן אין דזשעיל אויב איינער טוט די עבירה. דארף נישט מורא האבן צו פארציילן, אויב מ'גייט ערגעץ צו א קאזינ'ס הויז אמאל, אדער מ'גייט ערגעץ צו א צווייטן און דארט איז דא עפעס א קראנקע מענטש וואס וויל דיך אראפציען די אונטערהויזן, דארף נישט מורא האבן צו פארציילן, קען גלייך רופן פאליס. גלייך רופן פאליס. ער גייט אראפציען די הויזן, אין שיל לייג איך אייביג אזעלכע קורצע ווענט, ספעשל כ'מאך נישט קיין פארמאכטע ביסקיסעס אין שיל, ספעשל ווייל כ'ווייס נישט ווער ס'קומט אלץ דאווענען אין שיל, אפשר קומט עפעס א פרעמדע מענטש, כ'ווייס נישט יעדע פרעמדע מענטש איז גוט, סאו אפשר אינמיטן דאווענען וועט ער זיך איינשפארן מיט א יונגל אין ביסקיסע, גייען נישט קענען זעהן, אזוי אז מ'קען זעהן פון אונטן האבן מענטשן מורא. מ'קען אריינקוקן פון אונטן, מ'קען זען צו ס'איז דא מער ווי צוויי פיס, אויב ס'איז דא פיר פיס דארף מען שוין אויפברעכן די טיר. דעם מענטש ווייס איך נישט צו צו מרשה געזאגט אז מ'דארף אז מ'דארף לייגן דעם מענטשן אין דזשעיל, אבער ס'איז דא מענטשן וואס האבן ס'האבן גע'גנב'עט געלט, נישט פון מענטשן אזויווי פון די שטאט.

ער איז א גרויסער צדיק, ער איז א גרויסער צדיק, איך געדענק די נס ווען ער איז ארויסגעקומען חנוכה, wow געטאנצן אין אלע גאסן האט מען געטאנצן, די גוים האבן אים פיינט געהאט ווייל ער האט געהאט אסאך געלט, האבן די גוים געמאכט א בלבול אויף אים אז ער האט נישט קיין, א ביזנעס איז נישט ליגעל, עס איז נישט אויסגעהאלטן מיט די געזעץ, מען האט אים אריינגעלייגט אין דזשעיל פלעין פאר גארנישט און פאר נישט.

האט איר אמאל געהערט פון סיביר? יא. דארט איז נישט. דאס איז זומער דארט. די וועטער היינט איז אזוי ווי זומער דארט. דארט גייט אראפ אונטער זיראו. דארט ווען איינער שפייט. ווען איינער שפייט ווערט דאס גלייך אייזעס. די נאז קען נישט רינען דארט ווינטער. אפילו מען איז פארקילט ווערט שטיקלעך אייז אין די נאז. יא.

און חבד. אנדערע זענען נעבעך אלע אוועק געפאלן. ווייל ברסלב און חבד רעדט מען זייער אסאך פון אמונה. סאו מ'האט נישט געקענט אויסרייסן אידישקייט אפילו האט עס צוגעמאכט די חדר איז געבליבן שטארקע אידן.